בעזרת השם יתברך, מסכת פסחים דף נ, מיר הייבן אן דף נ עמוד א' אויבן ביי די פסוק והיה ביום ההיא לא יהיה אור יקרות וקיפאון, איז אזוי, רש"י זאגט, די סוגיא וואס מען גייט דא זעהן דאס איז דברי אגדתא, דאס קומט דא אריין ווייל אין די משנה האבן מיר געזעהן מי שיצא מירושלים ונזכר שיש בידו בשר קודש, ובמילא פאר דעם ברענגט יעצט די גמרא אגדתא וואס בתוך הדברים וועלן מיר זעהן אז לעתיד לבוא עט די אייבערשטער מרחיב זיין ירושלים, על כל פנים הייבט אן די גמרא מיט די פסוק שטייט אין די פסוק אין זכריה וואס די נביא איז דארט מתאר וויאזוי ס'וועט אויסזעהן נאך מלחמת גוג ומגוג, זאגט דארט די פסוק והיה ביום ההיא לא יהיה אור יקרות וקיפאון, וואס מיינט דאס מאי יקרות וקיפאון? אמר ר' אלעזר, זה אור שיקר בעולם הזה וקפוי לעולם הבא, דאס איז די אור פון די זון וואס אויף די וועלט איז עס יקר, ס'איז חשוב, און אויף יענע וועלט איז עס קפוי, קפוי זאגט רש"י אזוי ווי עפעס וואס שוועבט, ס'איז לייכט, ס'איז קפוי לעולם הבא, ס'איז גארנישט אויף יענע וועלט, ווייל אויף יענע וועלט זענען די אורות אסאך שטערקער, וואס טייטש ווען משיח העט קומען, נאך מלחמת גוג ומגוג, עט זיין והיה ביום ההיא לא יהיה אור יקרות, ס'עט נישט זיין די זון וואס איז יקר ביי אונז, די ליכטיגקייט פון די זון, נאָר וקיפאון די ליכטיקייט העט זײַן גאָרנישט לײַכט און גאָרנישט מיט נישט קעגן וואָס די ליכטיקייט וואָס העט זײַן דעמאָלט. זאָגט די גמרא ווײַטער רבי יוחנן אמר, רבי יוחנן דרשנט אַנדערש, זאָגט רבי יוחנן יקרות וקיפאון גייט אַרויף אלו נגעים ואהלות שיקרין הן בעולם הזה וקפויין הן לעולם הבא, ס'גייט אַרויף אויף נגעים ואהלות וואָס די מסכתות זענען גאָר שווער און שווער צו פאַרשטיין אויף די וועלט אָבער אויף יענע וועלט איז עס גאָר לײַכט און במילא איז עס אור יקרות וקיפאון, וואס טייטשט די אלע שווערע מסכתות, עט זיין דעמאלטס לייכט צו פארשטיין, נאך א פשט זאגט די גמרא ורבי יהושע בן לוי אמר, אלו בני אדם שיקרין הן בעולם הזה וקפויין הן לעולם הבא, סגייט ארויף אויף מענטשן וואס אויף די וועלט זענען זיי יקר, מען איז זיי שטארק מעריך, פארוואס זיי זענען רייך און מען קוקט ארויף אויף זיי, און אויף יענע וועלט זעט מען ווער זיי זענען טאקע, זענען קפויין, זענען לייכט וואס טייטשט ווי קל, ס'איז גארנישט מיט נישט, מען קוקט מער נישט ארויף אויף זיי, דאס וועט אויך זיין ווען משיח וועט קומען, זאגט די גמרא א מעשה וואס מען זעט די ענין, כי הא דרבי יוסף בריה דרבי יהושע בן לוי, רבי יהושע בן לוי האט געהאט א זון רבי יוסף, חלש ואיתנגיד, ער איז קראנק געווארן, און ער האט גע'חלש'ט, טייטש ער האט גע'חלש'ט, ער איז כמעט אוועק פון די וועלט, און ער איז ארויף אויף יענע וועלט, ער האט געזען זאכן, כי הדר ווען ער איז צוריק געקומען אויף די וועלט, טייטש ווען ער האט זיך אויפגעוועקט, אמר ליה אבוה האט זיין טאטע רבי יהושע בן לוי איהם געזאגט מאי חזית, וואס האסטו געזעהן אויף יענע וועלט? אמר ליה האט רבי יוסף געזאגט, עולם הפוך ראיתי, איך האב געזעהן א פארקערטע וועלט, עליונים למטה ותחתונים למעלה, די אלע וואס מען קוקט ארויף אויף זיי אויף די וועלט איז אויף יענע וועלט האב איך געזעהן זענען למטה, און די אלע וואס מען קוקט אראפ אויף זיי איז פארקערט, אויף יענע וועלט זענען זיי גאר גרויס. אמר ליה האט רבי יהושע בן לוי איהם געזאגט בני, עולם ברור ראית, ס'איז נישט קיין עולם הפוך, ס'איז א קלארע וועלט, אזוי דארף זיין, ס'טייטש אויף יענע וועלט איז אלעס אמת, ואנן, היכי התם, פרעגט רבי יהושע בן לוי פאר די זון אונז תלמידי חכמים וויאזוי איז מען אונז מחשיב דארט האט ער געענטפערט כי היכי דאיתו אנן הכא הכי איתינן התם אזוי ווי מען איז מחשיב דא אויף די וועלט תלמידי חכמים איז אויף יענע וועלט אויך איז טייטש תלמידי חכמים איז מען מחשיב אויף ביידע וועלטן זאגט על כל פנים רבי יוסף ווייטער ושמעתי שהיו אומרים אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו וואויל איז דער וואס קומט ארויף אויף יענע וועלט תלמודו בידו און ער געדענקט וואס ער האט געלערנט דאס איז די תורה שבעל פה וואס א מענטש זאמלט זיך אן אויף דער וועלט און נאך א זאך האט ער געהערט ושמעתי שהיו אומרים הרוגי מלכות אין אדם יכול לעמוד במחיצתן, די הרוגי מלכות זענען אזא גרויסע מדריגה אז מען קען נישט שטיין אין זייער מחיצה, זאגט די גמרא, מאן ני, ווער די הרוגי מלכות וואס ר' יוסף רעדט פון זיי, אילימא ר' עקיבא וחבריו, עסטו וועלן זאגן דאס ר' עקיבא מיט זיין חברים וואס טייטש די עשרה הרוגי מלכות, אויב אזוי איז שווער משום הרוגי מלכות ותו לא, ס'טייטש מען קען נישט אריינגיין אין זייער מחיצה ווייל זיי זענען הרוגי מלכות, מען קען סתם אזוי נישט אריינגיין אין זייער מחיצה ווייל זיי זענען געווען גאר גרויסע אידן, נאר וואס דען, אלא הרוגי לוד, דאס גייט ארויף אויף הרוגי לוד, וואס רש"י ברענגט דא די מעשה, דאס איז געווען צוויי ברידערס לוליינוס און פאפוס, וואס בשעת וואס דער רוימישער קייזער האט געהאט א טאכטער, וואס מען האט איר געטראפן געהארגעט, און מען האט באשולדיגט די אידן אז די אידן האבן איר געהארגעט, ס'איז קיינמאל נישט געווען, אבער מען האט באשולדיגט די אידן, און מען האט געסטראשעט די אידן אז טאמער זיי געבן נישט אויף די רוצחים וועט מען הארגען אלע אידן, איז געווען צוויי ברידערס וואס האבן גענומען די שולד אויף זיך על אף וואס זיי האבן דאס נישט געטון, און אויף דעם גייט ארויף די הרוגי לוד די הרוגי מלכות, וואס מען קען נישט אריינגיין אין זייער מחיצה אזא גרויסע מדריגה זענען זיי אנגעקומען, על כל פנים, זאגט די גמרא יעצט, די גמרא דרשנ'ט נאך א פסוק דארט אין זכריה, שטייט אין פסוק ביום ההיא יהיה על מצילות הסוס קודש לשם, מאי מצילות הסוס, וואס מיינט דער פסוק מצילות הסוס, אמר רבי יהושע בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להוסיף על ירושלים עד שהסוס רץ ומיצל, וואס טייטש רבונו של עולם כביכול גייט צולייגן צו ירושלים אזא מין שטח וויפיל א פערד לויפט פון אנפאנג טאג ביז חצות, ווייל ביי חצות פון די טאג איז מיצל, וואס טייטש די שאטן פון די פערד שיינט אונטער אים, ווייל א גאנצע טאג שיינט דאך די זון ווען די זון קומט ארויף איז דאך די שאטן אויף דעם זייט, ביי חצות איז די שאטן ממש אונטערן פערד, און במילא אויף ווי לאנג ס'נעמט אויף ווי ווייט ס'גייט א פערד וואס לויפט פון אנפאנג טאג ביז חצות, אזוי ווייט עט די אייבערשטער פארברייטערן די גבולות פון ירושלים, און דאס מיינט ביום ההיא יהיה על מצילות הסוס קודש לשם, אז יענע טאג עט די אייבערשטער מרחיב זיין די גבולות ירושלים, די שטח וואס א פערד וואס לויפט פון אנפאנג טאג ביז חצות צו אלע זייטן, אזוי פיל עט מען מרחיב זיין די גבולות ירושלים, דאס עט ווערן גערופן קודש לשם. ר' אלעזר אמר, ר' אלעזר דרשנ'ט אנדערש די פסוק און ער זאגט כל מצילות שתולין לסוס בין עיניו יהיה קודש לשם, די גלעקעלעך, די תכשיטים, וואס מען פלעג לייגן אויף די פערד האט געהייסן מצילות איז די מצילות עלן אידן אראפ נעמען פון זייער פערד און עס געבן פארן בית המקדש און ס'עט ווערן קודש לשם ורבי יוחנן אמר רבי יוחנן זאגט כל ביזה שבוזזין ישראל די אלע ביזה די רויב וואס אידן עלן נעמען פון די אלע מיליטערן פון גוג ומגוג דארט נאכן מלחמה איז עד שעה שהסוס רץ ומיצל יהיה קודש לשם, וואס הסוס רץ ומציל געזען ביז חצות, וואס טייטש די אלע ביזע וואס אידן עלן צאמנעמען פון די שונאים דארט ביז חצות, עלן זיי מקדיש זיין און געבן פארן בית המקדש, און דאס איז פשט דא אין פסוק, זאגט די גמרא בשלמא למאן דאמר, כל ביזה שבזזו ישראל, גאנץ גוט לויט דער דריטער פשט, היינו דכתיב פארשטייט מען די המשך פון פסוק, וואס שטייט אין המשך הפסוק, והיה הסירות בבית ה' כמזרקים לפני המזבח, אז די טעפ אין בית ה', די טעפ אין בית המקדש, עלן זיין אזוי ווי די מזרקים לפני מזבח, אזוי ווי די מזרק וואס מען נוצט אויף צו נעמען די בלוט פון די קרבנות איז געווען געמאכט פון גאלד און פון זילבער, די זעלבע זאך די טעפ וואס עט זיין אין בית המקדש, וואס דאס איז נארמאל געהעריגע טעפ, עלן די טעפ אויך זיין געמאכט פון גאלד און זילבער די טעפ וואס מען נוצט צו קאכן די קרבנות, וואס ס'עט דארט שוין זיין אזויפיל געלט אין בית המקדש פארוואס? ווייל די אידן עלן דאך געבן די גאנצע רויב פארן בית המקדש, אבער אלא למאן דאמר בהנך תרתי, אבער לויט די אנדערע צוויי מאן דאמרים, צי פשט אז מ'עט מרחיב זיין גבולות ירושלים, צי פשט אז מענטשן זאלן געבן די תכשיטים פון די פערד אין בית המקדש, און וואסערע שייכות האט עס מיט די טעפ פון בית המקדש, מאי והיה הסירות בבית השם, ענטפערט די גמרא, מילתא אחריתי קאמר, דמיעתרי ישראל, ומתנדבי ומייתי, זאגט טאקע די גמרא, לויט די אנדערע צוויי פשטים מוז מען זאגן אז די פסוק רעדט דא פון א נייע זאך, אז ס'עט זיין אזא מין עשירות ביי כלל ישראל, אז די טעפ עלן זיין געמאכט פון גאלד און זילבער, אבער ס'האט נישט קיין שייכות צו די אנפאנג פסוק, זאגט די גמרא יעצט בשלמא למאן דאמר ביזה, גאנץ גוט לויט די מאן דאמר, אז כלל ישראל העט נעמען די גאנצע ביזה און דאס געבן פארן בית המקדש, און ממילא העט די בית המקדש האבן גאר אסאך געלט, היינו דכתיב פארשטיי מיר דאס וואס שטייט אין די קומענדיגע פסוק, אז ולא יהיה כנעני עוד בבית ה' צבקות, כנעני איז טייטש א סוחר, וואס טייטש די גזבר פון הקדש העט מער נישט דארפן האנדלען מיט האנדלעריי דארט מיט די געלט פון הקדש, ווייל ס'העט זיין אזויפיל געלט, עט נישט דארפן זיין קיין האנדלעריי, אבער אלא למאן דאמר הנך תרתי, לויט די אנדערע צוויי פשטים, אדער פשט אז די אייבערשטער עט מרחיב זיין גבולות ירושלים, אדער לויטן צווייטן פשט אז מ'עט געבן די תכשיטים פון די פערד ס'איז אויך נישט אזויפיל געלט, איז מאי ולא יהיה כנעני, ווי שטימט עס מיטן פסוק ולא יהיה כנעני, וואס טייטש די גזבר עט נישט דארפן האנדלען עט ווייטער דארפן האנדלען, נאר וואס דען, אמר רבי ירמי' אין כאן עני, לא יהיה כנעני איז נישט פשט פשוט ס'עט נישט זיין קיין סוחר אז די גזבר עט נישט דארפן האנדלען, נאר לא יהיה כנעני איז טייטש עט נישט זיין קיין עני, ס'טייטש די פסוק זאגט ווייטער, אז כלל ישראל העט זיין אזוי רייך אז ס'עט נישט זיין קיין עניים מער, זאגט די גמרא כנעני מנלן דאיקרי תגר, פון ווי ווייסט מען טאקע די ארגינעלע פשט אז כנעני איז טייטש א סוחר, ווי זעהן מיר אז כנעני איז א סוחר אפשר כנעני איז טאקע איינער פון כנען, זאגט די גמרא דכסיב, מען זעהט עס וואס שטייט אין פסוק, וירא שם יהודה בת איש כנעני, אז יהודה האט געזעהן דארט די בת איש כנעני און די פסוק איז ממשיך ויקחה און ער האט חתונה געהאט מיט איר, איז מאי כנעני, וואס מיינט דארט כנעני? אילימא עסטו וועלן זאגן אז כנעני מיינט טאקע כנעני ממש, איינער פון כנען, קען דען זיין אזא זאך? אפשר בא אברהם והזהיר את יצחק בא יצחק והזהיר את יעקב, אברהם האט אנגעווארנט יצחק זאל נישט חתונה מיט די בנות כנען, יצחק האט אנגעווארנט יעקב זאל נישט חתונה מיט די בנות כנען, און דא קומט ויהודה אזיל ונסיב, יהודה האט פשוט חתונה מיט איינער פון די בנות כנען, דאס קען זיין כנעני? קען דאך נישט זיין, אלא נאר אמר רבי שמעון בן לקיש, בת גברא תגורא, זי איז געווען א טאכטער פון א סוחר, און דאס מיינט דא די ווארט כנעני. נאך א פשט, נאך א ראיה ווי מען זעט כנעני איז טייטש א סוחר, דכתיב, וואס שטייט אין פסוק, כנען בידו מאזני מרמה, א סוחר וואס האט אין זיין הענט מאזני מרמה, א פאלשע מאזניים, אבער על כל פנים זעהן מיר אז כנען איז טייטש א סוחר, ואיבעית אימא מהכא, דא נאך א פסוק וואס מען זעט כנען איז טייטש א סוחר, שטייט אין פסוק אשר סוחריה שרים כנעניה נכבדי ארץ זעמער אויך כנען א לשון פון א סוחר זאגט די גמרא יעצט ווייטער די גמרא דרשנ'ט די המשך הפסוקים אין זכריה שטייט אין פסוק והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד פרעגט די גמרא אטו האידנא לאו אחד הוא יעצט איז דער רבונו של עולם כביכול נישט אחד וואס טייטש ביום ההוא יהיה השם אחד נאר וואס דען ענטפערט די גמרא אמר רב אחא בר חנינא לא כעולם הזה העולם הבא, העולם הזה על בשורות טובות אומר ברוך הטוב והמיטב, ועל בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת, אויף די וועלט מאכט מען דאך צוויי ברכות הטוב והמיטב אויף א גוטע בשורה, און אויף א שלעכטע בשורה זאגט מען דיין האמת, אבער לעולם הבא אויף יענע וועלט, כולו הטוב והמיטב זעט יעדער איין דאס גוטס, און ממילא זאגט יעדער איינער אלעמאל הטוב והמיטב, און דאס איז פשט ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד ס'עט נאר זיין איין ברכה, ס'עט נאר זיין הטוב והמיטב. פרעגט אבער די גמרא שמו אחד, וואס טייטש שמו אחד, מאי אחד אטו האידנא לאו שמו אחד הוא, היינט איז עפעס נישט שמו אחד, ס'נישט דא דען נאר איין נאמען פון רבונו של עולם כביכול, אמר רב נחמן בר יצחק, ענטפערט רב נחמן בר יצחק, לא כעולם הזה העולם הבא, העולם הזה נכתב ביוד קאי, ונקרא באלף דלת, אויף די וועלט שרייבט מען יוד קאי וואו קאי, אבער מ'ליינט עס אלף דלת נון יוד, אבער לעולם הבא, אויף יענע וועלט כולו אחד, נקרא ביוד קאי ונכתב ביוד קאי, עט מען אויך זאגן די י' קאי ו' קאי, וואס דאס איז דאך נאר אויף יענע וועלט און דאס טייטשט שמו אחד. זאגט די גמרא א מעשה, סבר רבא למדרשה בפירקא, רבא האט געוואלט אמאל דרש'ענען דארט פאר א ציבור די ענין פון י' קאי ו' קאי און זיי זאגן וויאזוי מען דארף עס בפירוש ארויסזאגן פון מויל, ארומרעדן אויף די י' קאי ו' קאי, אמר ליה ההוא סבא, האט געזאגט דארט עפעס א עלטערע איד פאר רבא, ס'דא וואס זאגן אז ווי עס שטייט ההוא סבא גייט עס ארויף אויף אליהו הנביא, על כל פנים האט ער אים געזאגט, לעלם כתיב, וואס שטייט שטייט אין פסוק זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור איז לעולם שטייט אן א ו' וואס דאס קען מען ליינען לעלם וואס טייטשט פארהוילן דהיינו אז דער רבונו של עולם'ס נאמען דארף בלייבן פארהוילן און מען טאר נישט דרש'ענען און מען טאר נישט רעדן וועגן דעם זאגט די גמרא רב אבינא רמי כתיב זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור רב אבינא האט געפרעגט א קשיא פון איין זייט שטייט זה שמי לעולם ס'טייטש האט מען דאך יעצט געזען אז לעולם דארף מען ליינען לעלם מען דארף עס פארהוילן מען טאר נישט רעדן פון דעם, פון די צווייטע זייט שטייט וזה זכרי לדור ודור אז מען דארף עס יא מזכיר זיין און רעדן פון דעם, דאס איז איין פשט ווי רשי ברענגט וואס די קשיא דא איז, א צווייטע פשט זאגט רשי אז לכאורה איז עס דאך א דאפלטע לשון, זה שמי לעולם, וואס דאס איז משמע דאס איז די אייבערשטער'ס נאמען, איז פארשטייט זיך זה זכרי לדור ודור אז אזוי דערמאנט מען די נאמען אז דאס איז די נאמען אזוי רופט מען עס, אמר הקדוש ברוך הוא נאר וואס דען זאגט רב אבינא דער רבונו של עולם כביכול האט געזאגט לא כשאני נכתב אני נקרא, נישט וויאזוי מען שרייבט עס זאגט מען עס,

מקום שנהגו שלא לעשות אין עושין, די משנה דא איז דן לגבי געוויסע מנהגים וואס איז געווען אויף געוויסע פלעצער, יעצט ווי מ'עט זען אין די גמרא ערב פסח נאך חצות איז גאנץ קלאר אז מ'טאר נישט טון קיין מלאכה, נאר וואס דען די משנה איז דן ביז חצות, ס'איז געווען געוויסע פלעצער אז ערב פסח ביז חצות האט מען אויך נישט געטון קיין מלאכה, און במילא די פלעצער וואס מ'פירט זיך נישט צו טון קיין מלאכה ביז חצות טאר מען טאקע נישט טון קיין מלאכה דעמאלטס, און די פלעצער וואס מ'פירט זיך אז מ'מעג טון א מלאכה מעג מען יא טון א מלאכה ביז חצות, רשי ברענגט וואס איז טאקע די טעם אז ערב פסח זאל מען נישט טארן טון קיין מלאכה, סיי פון חצות סיי ביז חצות, איז די טעם איז ווייל מען דארף זיין פארנומען דעמאלטס, סיי מיטן מקריב זיין די קרבן פסח, סיי מיט זיך צוגרייטן אויף פסח, און מיט מאכן מצות, וואס רשי זאגט אפילו מען קען טאקע מאכן מצות פסח ביינאכט, אבער בעצם איז לכתחילה דארף מען עס מאכן ערב פסח, אז גראד ווען פסח קומט אריין זאל מען זיך קענען זעצן צום סדר, און במילא, דאס איז געווען די מנהג נישט צו טון קיין ארבעט ערב פסח, על כל פנים זאגט די משנה ווייטער, ההולך ממקום שעושין למקום שאין עושין, איינער וואס גייט פון א פלאץ וואס דארט פלעגט מען טון ארבעט ביז חצות, צו א צווייטע פלאץ וואס דארט ארבעט מען נישט ביז חצות, וואס טייטש ער גייט צו א פלאץ וואס איז מער חומרא'דיג, או ממקום שאין עושין למקום שעושין אדער פארקערט, ער גייט צו א פלאץ וואס איז מער קולא'דיג, וואס די שטאט וואס ער קומט פון פלעגט מען נישט טון קיין מלאכה ביז חצות, און יעצט די שטאט ווי ער דארט טוט מען יא מלאכות ביז חצות, און פארשטייט זיך ס'רעדט זיך נישט אז א מענטש האט ממש זיך אריבערגעצויגן צו א וואוינען אין א נייע שטאט, נאר א מענטש וואס געפינט זיך אין א צווייטע שטאט, איז די דין איז, נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם, געבט מען אים ביידע חומרות, וואס טייטש ווען ער קומט פון א שטאט וואס מען פלעגט נישט טון דארט קיין מלאכה, איז געבט מען אים די חומרות פון די שטאט וואו ער פלעגט קומען און ער טאר אויך נישט טון קיין מלאכה, אפילו אין די שטאט וואו ער איז יעצט טוט מען יא מלאכה, און די זעלבע זאך פארקערט, אפילו אז ער קומט פון א שטאט וואס דארט טוט מען יא מלאכות, אבער טאמער ער געפינט זיך אין א שטאט וואס מען טוט נישט קיין מלאכות, דארף ער זיך פירן לחומרא, זאגט די משנה ווייטער, ואל ישנה אדם מפני המחלוקת, ס'טייטש אז א מענטש זאל נישט טוישן די מנהג פון די שטאט וואס ער איז דארט, אלס מחלוקת, וואס איין חלק דא שטימט, דהיינו א מענטש וואס קומט למשל פון א שטאט וואס דארט פלעגט מען ארבעטן ביז חצות, און יעצט איז ער אין א שטאט וואס דארט ארבעט מען נישט ביז חצות, פארשטייט מען אז ער טאר נישט ארבעטן, פארוואס? ווייל ער'עט מאכן מחלוקת מיט די שטאט'ס מענטשן, דא אין די שטאט ארבעט מען נישט, אבער פארקערט האט מען דאך אויך געזען אז ווען א מענטש קומט פון א שטאט וואס דארט פלעגט מען נישט ארבעטן און ער קומט יעצט אן אין א שטאט וואס דארט מעג מען יא ארבעטן, שטייט אויך אז ער זאל זיך פירן מיט זיין אלטע חומרא ער זאל נישט ארבעטן, וואס לכאורה פארוואס זאל ער נישט ארבעטן דאס קען גורם זיין א מחלוקת רשי שטעלט זיך אויף דעם, און רשי זאגט די גמרא וועט שוין דאס פארענטפערן, על כל פנים זאגט די משנה ווייטער, כיוצא בו המוליך פירות שביעית ממקום שכלו למקום שלא כלו, או ממקום שלא כלו, למקום שכלו, די דין איז אז פירות שמיטה, מ'לערנט ארויס פון דעם וואס שטייט אין פסוק ולבהמתך ולחיה, אז א מענטש מעג נאר הנאה האבן פון פירות שמיטה בשעת וואס ס'איז ולחיה, בשעת וואס די חיה אינדרויסן האט נאך פירות ווען ס'איז נאך דא פירות אויפן פעלד, מעג א מענטש האלטן די פירות אין שטוב, אבער ברגע וואס ס'האט זיך געענדיגט די פירות אויפן פעלד, איז דא א מצוות ביעור, מ'דארף מבער זיין די פירות אין שטוב ס'איז דא א מחלוקת, און די ראשונים וואס טייטש ביעור, צו פשט ער דארף עס אינגאנצן מבער זיין פון דער וועלט, אדער פשט ער דארף עס ארויסקערן פון שטוב, אבער ביעור איז דא, יעצט דאס זאגט אונז דא די משנה, אז טאמער א מענטש וואוינט אין א געוויסע פלאץ, וואס דארטן די פלאץ פון וואו ער קומט, האט זיך שוין געענדיגט די פירות אין פעלד, נאר וואס, ער געפינט זיך דא יעצט אין א שטאט, ער איז געגאנגען צו א צווייטע שטאט, וואס אין די צווייטע שטאט איז נאך יא דא פון די פירות אויפן פעלד, און די זעלבע זאך פארקערט, א מענטש וואס קומט אין א פלאץ פון א פלאץ וואס דארט איז יא דא פירות אויפן פעלד, און ער קומט צו א שטאט וואס דארט איז מער נישט דא פון די פירות אויפן פעלד, איז אויך די דין זאגט די משנה, אז חייב לבער, סיי ביי ביידע ציורים סיי ביי די ציור וואס אין זיין ארגינעלע שטאט איז דא פירות אויפן פעלד, נאר דא איז נישט דא, און סיי פארקערט, ווען זיין ארגינעלע שטאט איז נישט דא און דא איז יא דא, ביי ביידע ציורים דארף ער מבער זיין, רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, צא והבא לך אף אתה, וואס די גמרא וועט מפרש זיין וואס מיינט דא רבי יהודה צו זאגן, זאגט די הייליגע גמרא, מען האט געזען אין די משנה אז די משנה האט געזאגט אז ווען איינער גייט פון איין שטאט צום צווייטן וואס די מנהג דארט איז פאר חצות צו מען מעג ארבעטן צו מען טאר נישט ארבעטן דארף זיך א מענטש צושטעלן צו ביידע חומרות יעצט לכאורה דער גאנצער נידון און דער גאנצער מדובר איז סך הכל ביז חצות וואס טוט זיך פון חצות? פון חצות איז קלאר אז א מענטש טאר נישט ארבעטן יעצט אויב אזוי פרעגט די גמרא מאי איריא ערבי פסחים אפילו ערבי שבתות וערבי ימים טובים נמי, יעדע ערב שבת און יעדע ערב יום טוב איז אויך דא דער דין אז פון חצות טאר מען נישט ארבעטן, דתניא מען האט געלערנט אין א ברייתא, העושה מלאכה בערבי שבתות וימים טובים מן המנחה למעלה, טאמער איינער טוט ארבעט, ערב שבת אדער ערב יום טוב, פון מנחה און ווייטער, פון די זמן מנחה און ווייטער, וואס די גמרא פארשטייט יעצט מן המנחה למעלה מיינט פון חצות, איז אינו רואה סימן ברכה לעולם, ער וועט נישט זען קיין סימן ברכה אין די מלאכה וואס ער מאכט, און ממילא ווי רשי זאגט, די קשיא דא איז, וואס דארף די משנה אויסרעדן אז די דין אז מען דארף זיך אויפפירן מיט די חומרות איז א דין וואס מען רעדט דא פון ביז חצות, פארשטייט זיך די מדובר דא איז ביז חצות, ווייל טאמער די מדובר דא וואלט געווען פון חצות, און פארשטייט זיך מען ווייסט שוין די דין אז איבעראל פירט מען זיך לחומרא פון חצות, אזוי ווי יעדע ערב שבת און יעדע ערב יום טוב, ענטפערט די גמרא ניין, התם מן המנחה למעלה הוא דאסור, סמוך למנחה לא, הכא מחצות, וואס טייטש, בעצם ערב שבת און ערב יום טוב די דין וואס מען האט יעצט געזען אז אויף קיין שום פלאץ טאר מען נישט ארבעטן ערב שבת און ערב יום טוב פון חצות, שטייט נישט פון חצות, שטייט מן המנחה למעלה, וואס דאס איז טאקע גערעכט, מן המנחה זאגט רשי דאס איז מנחה קטנה, דאס איז היפש נאך חצות, און ממילא דאס איז מעיקר הדין, קיין שום פלאץ, קיין שום יום טוב, קיין שום שבת, טאר מען נישט ערב שבת און ערב יום טוב ארבעטן פון מנחה און ווייטער, אבער די דין אז פון חצות טאר מען שוין נישט ארבעטן מעיקר הדין, דאס איז נאר ערב פסח, און אויף דעם האט די משנה געזאגט אז אפילו פאר חצות איז דא געוויסע שטעט וואס דארט האט מען זיך געפירט נישט צו ארבעטן, זאגט די גמרא אי נמי, נאך א תירוץ זאגט די גמרא התם, סימן ברכה הוא דלא חזי, אבל שמותי לא משמתינן ליה, די סתם אזוי די דין אז ערב שבת און ערב יום טוב טאר מען נישט ארבעטן מן המנחה למעלה, דאס איז טאקע אז מען טאר נישט, און טאמער איינער ארבעט וועט ער נישט זען קיין סימן ברכה, אבער נישט פשט מען לייגט אים אריין אין חרם, איינער וואס וועט ארבעטן פון חצות סתם אזוי ערב שבת, אבער הכא דא ערב פסח וואס די גאנצע מדובר דא פונעם מנהג איז סך הכל ביז חצות אבער פון חצות האט מען אפילו נישט גערעדט ווייל פון חצות שמותי נמי משמתינן ליה פון חצות לייגט מען אים אפילו אריין אין חרם ס'איז אסאך הארבער ווי א געהעריגע ערב שבת אדער א געהעריגע ערב יום טוב זאגט די גמרא טאקע גופא האבן מיר געלערנט אין א ברייתא העושה מלאכה בערבי שבתות ובערבי ימים טובים מן המנחה ולמעלה איינער וואס טוט דעמאלטס א מלאכה און די זעלבע זאך איז במוצאי שבת ובמוצאי יום טוב ובמוצאי יום הכיפורים איינער וואס ארבעט און טוט א מלאכה מוצאי שבת מוצאי יום טוב אדער מוצאי יום כיפור גראד נאכן זמן ער ווארט נישט צו ער לייגט נישט צו תוס' יום טוב תוס' שבת און די זעלבע זאך ובכל מקום שיש שם נידנוד עבירה יעדע פלאץ וואס דא אפילו א רמז פון א עבירה וואס מיינט עס צו זאגן לאתויי תענית ציבור א תענית ציבור וואס רש"י ברענגט ווען ס'איז געווען א תענית ציבור אויף דעם וואס ס'האט נישט גערעגנט איז קודם האט מען גוזר געווען דריי טעג א תענית וואס דעמאלטס איז נישט געווען אסור בעשיית מלאכה אבער שפעטער פון דארטן ווייטער האט מען געמאכט גרעסערע תעניתים און הארבערע תעניתים וואס מען האט אפילו נישט געטארט ארבעטן, און איינער וואס איז מזלזל אין דעם און ארבעט יא, אינו רואה סימן ברכה לעולם, ער וועט קיינמאל נישט זען קיין סימן ברכה פון די ארבעט וואס ער האט געטון, זאגט די גמרא תנו רבנן האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, יש זריז ונשכר, ויש זריז ונפסד, ס'איז דא איינער וואס איז א זריז, ער ארבעט פעסט, און ער קריגט א שכר, ער איז נשכר, און ס'איז דא איינער וואס ארבעט פעסט, און ער איז נפסד, ער איז מפסיד, און די זעלבע זאך פארקערט, יש שפל ונשכר, ס'איז דא איינער א פוילער וואס ער קריגט שכר, ויש שפל ונפסד, און ס'איז דא אמאל א פוילער וואס דערלייגט, און די ברייתא איז גראד מסביר, זריז ונשכר, דעביד כולי שבתא ולא עביד במעלי שבתא, זריז ונשכר איז טייטש א מענטש איז א זריז ער ארבעט פעסט ער ארבעט א גאנצע וואך, און ווען ס'קומט ערב שבת הערט ער אויף צו ארבעטן, איז ער נשכר, פארוואס ווייל אזוי ווי מ'האט געזען איינער וואס ארבעט ערב שבת איז אינו רואה סימן ברכה לעולם און די זעלבע זאך פארקערט, און ווי די מפרשים לייגן דא צו אז טאקע פארקערט ווייל מ'זעט אז דער מענטש איז אזא פלייסיגע ארבעטער און פון דעסוועגן ארבעט ער נישט ערב שבת, זעט מען דא לשם שמים שבו, און במילא איז ער טאקע נשכר, פארקערט זאגט די ברייתא זריז ונפסד, דעביד כולי שבתא, ועביד במעלי שבתא, איינער וואס איז זריז ונפסד איז איינער וואס ארבעט פעסט א גאנצע וואך, ער ארבעט אויך פעסט ערב שבת, און ער איז מפסיד ער איז נפסד פארוואס? ווייל ער פארשטייט נישט אז די גאנצע זריזות וואס ער לייגט דא אריין ערב שבת איז סך הכל ארויסקומען א הפסד אינו רואה סימן ברכה לעולם ער וועט גארנישט פארדינען פון דעם, די זעלבע זאך איז דא פארקערט זאגט די ברייתא, שפל ונשכר, דלא עביד כולי שבתא ולא עביד במעלי שבתא, איינער וואס ארבעט נישט א גאנץ וואך, און די זעלבע זאך ער ארבעט נישט ערב שבת, וואלט מען געמיינט אז דאס וואס ער ארבעט נישט ערב שבת איז ווייל ער איז א פוילער, ממילא אז ער איז פויל, איז וואסער שכר וועט ער שוין קריגן אויף דעם, ער איז סתם אזוי א פוילער א גאנצע וואך, פון דעסט וועגן וועט מען זען באלד די גמרא וועט ברענגען א ברייתא אז ס'איז נישט אזוי, אז אפילו איינער טוט א זאך שלא לשמה, קריגט ער אויך שכר אויף דעם, און במילא דא אויך, דער וואס איז א שפל ונשכר איז טאקע נשכר אפילו ער איז א פוילער, און די זעלבע זאך איז דא שפל ונפסד, דלא עביד כולי שבתא, ועביד במעלי שבתא, דא אמאל א פוילער וואס דערלייגט, פארוואס ווייל ער איז פויל א גאנצע וואך פונקט ערב שבת וועקט ער זיך אויף מיט אלעס ער האט פארגעסן צו טון א גאנצע וואך און ממילא איז ער נפסד ווייל אזוי ווי מען האט געזען איינער וואס ארבעט ערב שבת אינו רואה סימן ברכה לעולם זאגט די גמרא אמר רבא רבא האט טאקע צוגעלייגט געברענגט א מעשה וואס מען זעט טאקע דער ענין הני נשי דמחוזא די פרויען פון די שטאט מחוזא אף על גב דהאי דלא עבדן עבידתא במעלי שבתא משום מפנקותא הוא אפילו די זיי ארבעטן נישט ערב שבת זענען גרויסע מפונקים זיי ארבעטן סתם אזוי נישט דהא כל יומא נמי לא קא עבדן יעדן טאג ארבעטן זיי נישט פון דעסטוועגן, אפילו הכי שפל ונשכר קרינן להו, אפילו הכי ווערט גערופן שפל ונשכר זיי זאלן קריגן שכר אויף דעם, אפילו בעצם ס'שלא לשמה, ווייל זיי ארבעטן נישט ווייל זענען סתם אזוי זענען פויל, זענען מפונקים, פון דעסטוועגן קריגט מען אויף דעם שכר. זאגט די גמרא רבא רמי, רבא האט געפרעגט א סתירה פון צוויי פסוקים, כתיב שטייט אין פסוק כי גדול עד שמים חסדך, אז וואס אז די שכר וואס א מענטש קריגט איז עד שמים, וכתיב וואס שטייט כי גדול מעל שמים חסדך, אז די חסד פון רבונו של עולם איז דאך פון העכער הימל נאך מער, הא כיצד וויאזוי פארענטפערט מען די פסוקים, נאר וואס דען כאן בעושין לשמה וכאן בעושין שלא לשמה, ווען מען טוט לשמה איז גדול מעל שמים חסדך, ווען מען טוט שלא לשמה איז מיינט נישט מען קריגט נישט קיין שכר, נאר ס'איז גדול עד שמים חסדך, און ווי די מפרשים זאגן וואס טייטש די חילוק צווישן עד שמים און מעל שמים, צו פשט עד שמים איז בתוך הטבע, מעל שמים איז העכער פונעם טבע, אדער עד שמים איז אויף די וועלט מעל שמים איז אויכעט אויף יענע וועלט, אבער על כל פנים אויף שלא לשמה קריגט מען אבער אויך שכר, זאגט ער ווייטער כדרב יהודה אמר רב, אזוי ווי רב יהודה האט נאכגעזאגט פון רב דאמר רב יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, אז אפילו ס'איז שלא לשמה זאל מען אויך טון תורה ומצוות זאל מען צוקומען צו לשמה, זאגט די גמרא תנו רבנן, מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, המצפה לשכר אשתו ורחיים, אינו רואה סימן ברכה לעולם, איינער וואס ווארט אויף די שכר פון זיין פרוי, אדער שכר פון רחיים, עט נישט זעהן אין דעם א סימן ברכה און די גמרא איז מסביר, שכר אשתו, מתקולתא, וואס טייטש איינער וואס זיין פרוי'ס ארבעט איז זי גייט ארום מיט א מאזניים מיט אזא וואגשאהל, און זי גייט און זי פארדינגט די וואגשאהל פאר מענטשן דארט אין שוק אין די מארק אז זאלן עס קענען ניצן, וואס דאס איז קליינע פרוטות וואס מ'מאכט דארט און בנוסף צו דעם זיין פרוי שעמט זיך זייער שטארק מיט די ארבעט, איז זעהט ער נישט אין דעם א סימן ברכה, זעלבע זאך ריחיא, דאס וואס שטייט אז פון רחיים פון א מאלשטיין מאכט מען נישט קיין געלט, ס'איז אינו רואה סימן ברכה, רעדט זיך אויך אגרתא, ווען מען פארדינגט א מאלשטיין, וואס דעמאלטס איז אפאר פיאסטערס וואס מען מאכט דארט פארן פארדינגען א מאלשטיין זעט מען נישט קיין גרויסע סימן ברכה, אבער רש"י זאגט איינער וואס פארקויפט א מאלשטיין עס פארשטייט זיך ער וועט מאכן געלט, פארוואס אזוי ווי יעדע פרקמטיא, מענטשן קויפן מ'פארקויפט און אזוי מאכט מען געלט, אבער על כל פנים זאגט די גמרא ווייטער, אבל עבדה ומזבנה אישתבוחי משתבח בה קרא, אבער טאמער א פרוי א מענטש'ס פרוי, דרייט זיך נישט סתם פארדינגען א וואגשאהל, נאר זי פארקויפט טאקע סחורה, איז אויף דעם פארקערט, דער פסוק איז איר משבח, דכתיב אזוי ווי שטייט אין פסוק, סדין עשתה ותמכור, אז זי מאכט א סדין און זי פארקויפט ס'איז א חלק פונעם אשת חיל פארקערט ס'איז גאר ס'איז א מעלה, און ממילא אוודאי וועט מען זעהן א סימן ברכה מיט דעם. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, המשתכר בקנים ובקנקנים, איינער וואס מאכט געלט פון קנים דאס איז שטעקעלעך צו מאכן גדרים אדער מחיצות, און קנקנים דאס איז קריגעלעך, אינו רואה סימן ברכה לעולם, ער עט קיינמאל נישט זעהן קיין סימן ברכה, מאי טעמא פארוואס, כיוון דנפיש אפחזייהו שלטא בהו עינא, היות ס'איז א גרויסע נפח, וואס טייטש האלטן אום גרויסע זאכן, ס'איז גרויס די קנים, ס'איז גרויס די קנקנים, ממילא מענטשן זעען דאס, און מען געבט א עין הרע, און אז מען מאכט א עין הרע, קען א מענטש נישט זען קיין סימן ברכה. זאגט גמרא ווייטער תנו רבנן האבן געלערנט נאך א ברייתא, תגרי סימטא, די מענטשן וואס זיצן אין די סימטאות, אין די מארקן, און זיי פארקויפן סחורה וואס יעדער זעט די סחורה, ומגדלי בהמה דקה אדער מענטשן וואס זענען מגדל בהמה דקה, בהמה דקה דאס איז בהמות וואס דרייען זיך ביי מענטשן אין שטוב, כבשים, עיזים, אזוי ווייטער, וקוצצי אילנות טובות, אדער מענטשן וואס שניידן גוטע ביימער, ביימער וואס געבן ארויס פרוכט און זיי פארקויפן די העלצער פאר אנדערע מענטשן, ונותנין עיניהם בחלק יפה די זעלבע זאך מענטשן וואס יעדע מאל מען טיילט זיך איין עפעס נעמען זיי אלעמאל די בעסטע חלק, איז די אלע מענטשן אין רואה סימן ברכה לעולם, וועלן קיינמאל זען קיין סימן ברכה מאי טעמא פארוואס דתהו ביה אינשי, ווייל מענטשן וואונדערן זיך אויף זיי, ס'איז טייטש מענטשן זענען בייז אויף זיי, מענטשן זענען אויפגערעגט און ביי די אלע משלים, איינער וואס זיצט אין מארק מיט די גאנצע סחורה פאר די אויגן, איז סתם אזוי דא עין הרע, איינער וואס ציט אויף בהמה דקה, וואס די בהמה דקה זאגט רש"י פאשען ביי אנדערע מענטשן אין פעלדער, און מענטשן שרייען זיי אן, מענטשן זענען אויפגערעגט אויף אזא סארט מענטשן, די קפידא שאדט אויך, זעלבע זאך איינער וואס שניידט גוטע ביימער, און מענטשן קוקן עס אן מאדנע, מענטשן האבן נישט ליב אז א מענטש שניידט ביימער וואס געבן ארויס פירות חוץ דעם איז דא א איסור, און סתם אזוי מענטשן בייזערן זיך אויף אים ממילא זעט מען נישט קיין סימן ברכה, און זעלבע זאך אלעמאל איינער וואס דארף אלעמאל נעמען די בעסטע חלק, רעגט סתם אזוי אויף מענטשן, און ממילא זעען זיי אויך נישט קיין סימן ברכה. זאגט גמרא ווייטער תנו רבנן מיר האבן געלערנט אין א ברייתא ארבע פרוטות אין בהם סימן ברכה לעולם ס'דא פיר מינע געלטער פיר מינע מענטשן וואס מאכן געלט וואס איז נישט דא אין דעם קיין סימן ברכה קודם כל שכר כותבין מענטשן וואס שרייבן סופרים ספרי קודש תפילין מזוזות איז ביי זיי נישט דא קיין סימן ברכה און די זעלבע זאך שכר מתורגמנין די מענטשן וואס שטייען פארן חכם דער חכם דרשנ'ט שבת און יום טוב פלעגט שטיין א מתורגמן פאר זיי זאגן אויף א הויעכע קול און זיי זעען אויך נישט קיין סימן ברכה אין די געלט און זעלבע זאך שכר יתומים, איינער וואס נעמט נכסי יתומים און האנדלט מיט די נכסי יתומים און ער מאכט פון די ריווח נעמט ער האלב, איז ער וועט אויך נישט זען קיין סימן ברכה, און די זעלבע זאך איז מעות הבאות ממדינת הים, איינער וואס זיין גאנצע פרנסה איז ער נעמט זאכן און שיקט עס צו מדינת הים ער לייגט עס ארויף אויף א שיף און ער פארקויפט עס צו אנדערע לענדער ער וועט אויך נישט זען קיין סימן ברכה, זאגט די גמרא בשלמא שכר מתורגמנים משום דמיחזי כשכר שבת, דאס אז א מתורגמן וועט נישט זען קיין סימן ברכה פארשטיי איך, ווייל ס'קוקט אויס ווי שכר שבת, ס'קוקט אויס ווי ער מאכט געלט שבת, וואס דאס טאר מען נישט טון. זעלבע זאך ומעות יתומים נמי, לאו בני מחילה נינהו, איינער וואס האנדלט מיט געלט פון יתומים, יתומים זענען קטנים זיי קענען נישט מוחל זיין, און אמאל אמאל איז מען נכשל מיט א גניבה און מען מאכט נישט קיין גוטע חשבון, און ממילא וועט ער נישט זען קיין סימן ברכה. זעלבע זאך מעות הבאות ממדינת הים פארשטייט מען פארוואס משום דלאו כל יומא מתרחיש ניסא, אמאל וועט זיך איבערקערן א שיף ס'ממש א נס אז יעדן טאג וועט ער שיקן אויף שיפן זאכן און ס'וועט גארנישט נפסד ווערן, אבער אלא שכר כותבין מאי טעמא, די אלע די סופרים וואס שרייבן ספר תורה תפילין און מזוזות וואס טאקע זאלן זיי נישט זען קיין סימן ברכה, אמר רבי יהושע בן לוי, ענטפערט רבי יהושע בן לוי, עשרים וארבע תעניות ישבו אנשי כנסת הגדולה על כותבי ספרים תפילין ומזוזות, זענען פיר און צוואנציק תעניות זענען געזעצן אנשי כנסת הגדולה טאקע אויף די סופרים, שלא יתעשרו זאלן נישט מאכן קיין געלט זאלן נישט רייך ווערן פארוואס, שאילמלי מתעשרין אין כותבין, ווייל טאמער זיי וועלן רייך ווערן וועלן זיי מער נישט שרייבן, און מען דארף דאך האבן די סופרים, פארדעם האבן זיי געדאוונט זאלן קיינמאל נישט רייך ווערן. זאגט די גמרא תנו רבנן מיר האבן געלערנט אין א ברייתא כותבי ספרים תפילין ומזוזות הן ותגריהן ותגרי תגריהן סיי זיי די מענטשן וואס שרייבן אליין און סיי די אלע סוחרים וואס קויפן פון זיי און פארקויפן ווייטער ס'איז געווען אזעלכע כל מיני סוחרים וואס נישט זיי האבן נישט געשריבן זיי האבן נאר געקויפט פון די סופרים און זיי האבן ווייטער פארקויפט פאר קלענערע מעקלערס איז די אלע וכל העוסקים במלאכת שמים די אלע וואס ארבעטן מלאכת שמים וואס מיינט עס צו זאגן לאתויי מוכרי תכלת די וואס פארקויפן תכלת איז די אלע אין רואין סימן ברכה לעולם וועלן קיינמאל נישט רייך ווערן פארוואס ווייל אזוי ווי מ'האט געשמועסט טאמער זיי וועלן רייך ווערן וועלן זיי אויפהערן צו פארקויפן ואם עוסקין לשמה אבער רואין טאמער זיי טוען עס לשמה ס'טייטש אפילו זיי וועלן רייך ווערן וועלן זיי עס ווייטער טוהן איז אזעלכע סארט אידן קענען יא רייך ווערן זאגט די גמרא ווייטער בני ביישן נהוג דלא הוו אזלין מצור לצידון במעלי שבתא די מענטשן פונעם שטאט ביישן פלעגן נישט גיין פון צור צו צידון ערב שבת וואס טייטש ערב שבת פלעגט זיין א גרויסע מארק אין צידון וואס מענטשן פלעגן אהין גיין, זיי האבן מחמיר געווען די מענטשן פון דעם שטאט נישט אהין צו גיין ערב שבת נישט ארבעטן, איז אתו בנייהו קמיה דרבי יוחנן, די קינדער פון די שטאט זענען געקומען צו רבי יוחנן אמרו ליה, זיי האבן געזאגט צו רבי יוחנן, אבהתין אפשר להו, אנן לא אפשר לן, אונזערע עלטערן זענען רייך געווען, זיי האבן זיך געקענט ערלויבן נישט צו גיין אין מארק ערב שבת ווייל זיי האבן געהאט געלט, אונז האבן מיר נישט קיין געלט, איז אפשר קען מיר אונז יא גיין צו אונז דארפן אפשר ממשיך זיין דעם מנהג, אמר להו האט רבי יוחנן זיי געזאגט, כבר קיבלו אבותיכם עליהם, ס'איז שוין א קבלה וואס ענקער עלטערן האבן מקבל געווען אויף זיך שנאמר שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך, און ממילא טארט עטס נישט טוישן דעם מנהג. זאגט די גמרא ווייטער בני חוזאי, נהגי דמפרשי חלה מארוזא, די מענטשן פונעם שטאט חוזאי זענען געווען גרויסע עם הארצים, און זיי פלעגן זיך פירן אראפצונעמען חלה פון א טייג וואס איז געמאכט פון רייז פון אורז, וואס בעצם מן התורה דארף מען דאך נאר אראפנעמען חלה פון א טייג וואס איז געמאכט פון די חמשה מיני דגן, און זיי האבן מחמיר געווען אז אויך אפילו א טייג פון רייז איז אתו ואמרו ליה לר' יוסף, האבן זיי געגאנגען זיי האבן פארציילט פאר ר' יוסף אויף דעם מנהג, אמר להו האט ר' יוסף זיי געזאגט, ניכלה זר באפייהו זאל גיין א זר, דאס טייטש איינער וואס איז נישט קיין כהן, און עסן די חלה פאר זיי צו ווייזן אז די חלה איז נישט קיין חלה, און ס'האט נישט קיין שום קדושה. איתיביה אביי, פרעגט אביי פון ר' יוסף וויאזוי זאגסטו אזוי, פרעגט ער אויף אים פון א ברייתא, שטייט אין א ברייתא, דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור, א זאך וואס איז מותר, אבער ס'דא אזעלכע וואס פירן זיך אויף דעם א איסור א מנהג, איז אי אתה רשאי להתירן בפניהם, טארסטו נישט מבטל זיין דעם מנהג, ממילא זעהן מיר פון די ברייתא אז מ'טאר נישט מבטל זיין א מנהג און פארוואס ביסטו מבטל דעם מנהג, אמר לו, האט ר' יוסף געזאגט צו אביי, ולאו מי איתמר עלה אמר רב חסדא בכותאי, האט דען נישט רב חסדא געזאגט אז דאס איז נאר פאר כותים, ס'טייטש נישט פאר אידן, נאר פאר כותים, די כותים זענען געווען אזא מענטש, ס'איז א מחלוקת צו די כותים זענען גירי אמת צו גירי אריות, אבער די כותים זענען געווען מענטשן האבן מזלזל געווען במצוות און ממילא זייט האבן זיי האבן געהאט א מנהג מ'וועט מזלזל זיין דעם מנהג וועלן זיי מזלזל זיין אין אלעס אבער סתם פאר געהעריגע כשר'ע אידן איז אוודאי זאגט ר' יוסף נישט קיין שום פראבלעם צו מבטל זיין א מנהג וואס האט נישט קיין הענט און נישט קיין פיס זאגט אבער אביי כותאי מאי טעמא משום דמסרכי מילתא פארוואס טאקע פאר כותים טאר מען נישט מבטל זיין א מנהג ווייל זיי וועלן צוקלעבן איין זאך צום צווייטן וואס טייטש וועסטו מתיר זיין איין זאך מארגן וועלן זיי מתיר זיין א צווייטע זאך וואס דאס טאר מען נישט מתיר זיין אבער הנך אינשי נמי סרכי מילתא מילא זאָגט אבײ, די מענטשן פֿון דער שטאָט זענען אױך גרױסע עמי־הארצים, אַז מ'עט זײ דאָס מתּיר זײַן, עלן זײ מתּיר זײַן אַנדערע זאַכן, און פֿאַר װאָס ביסטו מזלזל אין זײער מינהג? אלא אמר רב אשי, און במילא, זאָגט רב אשי, דער פּסק דאַרף זײַן אַזױ, חזינן, מע דאַרף זען, אי רובן אורז אכלי, לא ניכלה זר באפֿײהו, טאָמער טאַקע רוב ברױט װאָס מע מאַכט דאָרט אין דעם שטאָט אין חוזאי איז געמאַכט פֿון רײַז, איז זאָל אַװדאי אַ זר נישט עסן אַזאַ סאָרט חלה פֿאַר זײ, ס'טײַטש דער מינהג זאָל בלײַבן מינהג, פארוואס דילמא משתכחא תורת חלה מינייהו, כדי זאלן טאקע נישט פארגעסן אז ס'דא אזאך וואס הייסט חלה, און במילא דארף מען ווייטער אנהאלטן דעם מנהג. אבער, זאגט רב אשי, ואי רובן דגן אכלי, טאמער רוב מענטשן עסן דארט געהעריגע ברויט, דעמאלטס ניכלה זר באפייהו, זאל גיין אהין א זר, און עסן די חלה וואס איז געמאכט פון רייז ווייזן אז ס'איז נישט קדוש בקדושת חלה פארוואס ווייל די מנהג איז נישט קיין ריכטיגע מנהג, איי פארוואס וואס גייט דיך אן, ווייל דא קען ארויסקומען א מכשול, דילמא אתי לאפרושי מן החיוב על הפטור ומן הפטור על החיוב, וואס קען ארויסקומען א מכשול אז טאמער זיי וועלן זיך טאקע איינרעדן אז ס'דא א חיוב מדאורייתא אראפצונעמען חלה פון א טייג וואס איז געמאכט פון רייז, קען ארויסקומען א מכשול ווייל מען מוז נישט אראפנעמען חלה פון די טייג וואס מען האט געבאקן מען קען אראפנעמען פון איין טייג אויף א צווייטן, ממילא זיי וועלן זיך אויך מורה היתר זיין אראפצונעמען חלה פון א טייג פון רייז אויף א געהעריגע טייג, אדער פון א געהעריגע טייג אויף א טייג פון רייז, וואס ביי ביידע די ציורים וועט געשען אז זיי וועלן נכשל ווערן אין די איסור פון טבל, ווייל לאמיר זאגן זיי האבן א געהעריגע טייג וואס איז געמאכט פון מעהל, און זיי נעמען א טייג וואס איז געמאכט פון רייז, און זיי נוצן די רייזיגע טייג אראפצונעמען חלה, וואס איז פשט? איז פשט אז בעצם האבן זיי נישט אראפגענומען קיין חלה דא, זיי האבן נישט מפריש געווען חלה מן התורה, במילא דער גאנצער טייג וואס איז געמאכט פון געהעריגע מעהל עט זיין אסור באכילה, ס'עט זיין טבל, און די זעלבע זאך פארקערט, אפילו אז מען נעמט א טייג פון מעהל און מען איז מפריש חלה פון די מעהליגע טייג אויף די רייזיגע טייג, איז אויך א פראבלעם, ווייל די חלה וואס מען געבט דא פארן כהן איז בעצם נישט קיין חלה, ווייל די גאנצע חלה איז ווייל דו האסט עס אראפגענומען פון א טייג פון רייז וואס דאס איז בעצם נישט מחיוב בחלה, איז דאס אליין איז טבל, און ממילא קומט ארויס א מכשול, איז פאר דעם טאמער רוב ברויט וואס מען עסט דא אין די שטאט איז געהעריגע ברויט, דארף מען טאקע מבטל זיין די מנהג אראפצונעמען חלה פון ברויט וואס איז געמאכט פון רייז.